טייערע ברידער, גייען מיר צוריק צו אונזער געהעריגע סדר, שוין לעצטע וואך למעשה האט מען נישט געלערנט, נישט מקשר געווען צו די זוהר, האבן מיר גייט צוריק צו די געהעריגע סדר פון לערנען די זוהר על סדר פרשיות השבוע, אביסל וואס מ'קען ארויסנעמען פון שטיקל זוהר וואס מ'זעט אין די פרשה. באמת די לעצטע פאר וואכן כ'בין אדורכגעגאנגען כמעט די גאנצע זוהר אויף די פרשה, מה גם אונז אונז גייען מיר די וועג פון לערנען בעיון, פון ארויסנעמען עפעס וואס מען קען, אביסל מער מרחיב זיין פארשטיין אפילו פון איין קליינע שטיקל, באמת דארף מען וויסן אז ס'איז דא א געוואלדיגע אור, א געוואלדיגע תועלת פון דורכליינען א גאנצע פרשה זוהר, מען זעט ווי די זוהר לייגט ארום לייגט אראפ א גאנצע פרשה און פלעכט צאם מיט די נגלה מיט די נסתר מיט די פסוקים מיט די מדרשים און די מפרשים מאכט פון דעם אלעס א גאנץ אנדערע א גאנץ אנדערע פרשה א גאנץ אנדערע פשט איז זאג נאר אזוי ווי א עצה טובה אפילו ווען מען לערנט מיין ווען איך זאג מיין שיעור איז אין די ענד איז עס על פי רוב מיין הבנה וואס וואס איך נעם ארויס פון דעם וואס כדי עס זאל זיין אזוי ווי א התעוררות מען זאל מען זאל טאקע אריינלערנען זוהר און סיי אין די פרשה סיי אין די ברייטערע ענינים וואס מען גייט רעדן. איז אונזערע פרשה איז פרשת תזריע מצורע וואס זענען צוויי פרשות מ'האט מחבר געווען, באמת איז איינע פון די צוויי פרשות אזוי ווי אסאך מיין איך וואס זענען מחובר וואס ס'איז נישט סתם מען האט צוזאם געקלעבט צוויי פרשות עס איז די זעלבע פרשה מען קען עס צוטיילן אבער מען קען עס מאכן איין לאנגע פרשה ס'רעדט זיך פון די זעלבע ענין און די ענין איז די ענין פון טומאה וטהרה טומאת אדם, טומאת לידה, טומאת זיבה, טומאת נידה, טומאת מצורע, וואס עס נעמט אויף אפשר רוב פון די ביידע פרשות אדער א גרויסע חלק פון זיי. די ענין פון טומאת מצורע, און באמת די ענין פון אלע טומאות מער בהרחבה, עס איז דא חילוקים צווישן זיי, מער חמור, ווייניגער חמור, וואס איז די גדר פון יעדע איינע. אבער אויף אלע פון זיי באופן כללי, אבער בפרט אויף מצורע וואס איז מער א א זאך וואס מען קען רעדן אויף דעם קלארער אויף די נקודה. ס'איז דא א שטיקל מבוכה אין די מפרשים, שוין אין די ראשונים, צי די פשט אז צרעת איז לכאורה א מחלה, פשוט א מחלה, ס'האט סיבות אזוי ווי יעדע מחלה, ס'האט רפואות לכאורה אזוי ווי יעדע מחלה, געוויסע רפואות וואס מען קען טון אוועק ס'זאל אוועקגיין די צרעת. און ס'איז געווען, ס'איז געווען ראשונים און ס'איז דא אפילו די רמבן. ס'איז אזוי משמע, די פאוקוס אויף געוויסע הלכות פון סיי פון טומאת נידה, פון טומאת צרעת, וואס איז משמע אז די הלכות פון הרחקה פון טומאה, וואס עס שטייט למשל אז א מצורע דארף זיין פארשפארט, בדד ישב מחוץ למחנה, איז דער רמבן מסביר אנהייב אונזער פרשה, דווקא אנהייב פרשת תזריע, ווען ער רעדט וועגן נידה, פון דעם שטעלט ער צו צו נידה, אבער דאס איז געווען ביי די רמבן פשוט, אז די סיבה פארוואס די מצורע שפארט מען איין, איז די סיבה ווייל צרעת איז א אנקלעבעדיגע מחלה, ווי מען רופט עס אין די פרשנים מחלה מדבקת, ס'קלעבט אן א צווייטן, ס'איז קאנטעיזשעס, מילא זאל כדי קיינער זאל נישט כאפן די מחלה פון די מצורע פארשפארט מען אים מחוץ למחנה, ס'איז דא א קלענערע פארשפארונג אפשר אז די מצורע מוז גיין וואס מען שפארט נאר אים ביי זיך אין שטוב, אויב מען ווייסט זיכער אז ער האט עס אדער ס'איז גרעסערע די מחלה פארשפארט מען אים אינגאנצן אינדרויסן פון די גאנצע מחנה. און אזוי האט די רמב ן געלערנט און אזוי שטאלצירט די רמב ן אז אויב מען פארשטייט דאס פארשטייט מען אויך די ענין פון טומאת נידה און די רמב ן זאגט הגם בזמנו שוין פירט זיך נישט די עולם אזוי זיך מתרחק זיין פון א נידה עס איז נישט אנגענומען די ענין הרפואה אבער ער ברענגט אז אמאל די קדמונים אפילו די גוים פלעגן זיך ממש מרחק זיין פון א נידה בתכלית און די סיבה איז ווייל זיי האבן געהאלטן אז עס איז מזיק און ער זאגט אז עס איז נאך אלץ היינט מזיק נאר אפשר נאר איידעלערע זאכן ס'איז אפשר נישט ממש א אזא קלארע אזא גראבע זאך וואס מען קען זען אז ס'איז מזיק אבער בעצם האט עס א היזק ס'הייסט ס'איז דא א געוויסע כח א א רע אזוי ווי א א דעינזשער און און גיין נעבן א נדה אדער זיצן אויף א משכב א נדה אדער אויף מושב א נדה און אזוי ווייטער און דאס איז די סיבה פארוואס די תורה אסר'ט עס און אזוי איז געווען א גאנג באופן כללי אין די ראשונים צו מסביר זיין די הלכות הרחקה פון די אלע טומאות אז זענען בעצם אין א געוויסע סענס פשוט הלכות רפואה, הלכות הרחקה פון פון מחלות וואס מ'קען זיך אנקלעבן צו זאכן וואס זענען ממש מחלות אזוי ווי צרעת, אפשר אנדערע טומאות וואס זענען נישט ממש א מחלה אבער זיי קענען גורם זיין א מחלה, אזוי ווי א נדה אדער זב איז אויך לכאורה א מחלה און אזוי ווייטער. אויף דעם איז געווען א גרויסע קשיא און שוין אין די רמבן זעט מען די צוויי צדדים ווער ס'לערנט בעיון אין די רמבן אויף אונזער פרשה און אוודאי ווער ס'לערנט אנדערע ראשונים וואס זיי גייען אריין מער קלאר אין די שאלה. אז עס שטימט נישט אינגאנצן, דאס הייסט לכאורה, לאמיר זאגן ס'איז דא א מחלה, קיינער קיינער פאלט נישט איין אפילו פאר די גרעסטע רעשנעליסט וואס פרובירט אלעס מאכן אז צו נעמען א אזוב און א עץ ארז און א שני תולעת איז עפעס א רפואה פאר די מחלה פון צרעת, ס'זעט נישט אויס קיין קיינער האט געטראכט אז דאס איז די רפואה, הגם מצידי אפשר איז יא א רפואה, איך ווייס אז ס'איז דא אזא מין מאדנע אינטערעסאנטע רפואות, אפשר איז דאס געווען א רפואה, אבער זיי קוקן אן אז זיכער אז דאס איז נישט די רפואה. נאר דאס איז א סגולה אדער ס'איז אפשר א ענין פון תשובה אזוי ווי רש י ברענגט ער זאל זיך משפיל זיין און אזוי ווייטער. ס'האט ס'האט פארשידענע ענינים, ס'איז מער רוחניות'דיגע ענינים וואס מען רופט א גיין אין מקווה אדער ס'איז דא אין דעם א רוחניות'דיגע ענין און אוודאי ווען מען לערנט שוין מדרשי חזל וואס זיי רעדן אז צרעת קומט אויף לשון הרע אדער אנדערע עבירות וואס מדרשי חזל לערנען איז דאך אוודאי אז דאס איז נישט אויב אזוי איז נישט קיין מחלה, איז נישט קיין זאך וואס מען דארף אויף דעם גיין צו א דאקטער, נאר אזוי ווי שטייט אלע ראשונים שטעלן זיך שוין, מען גייט צו א כהן, א כהן איז דען א דאקטער? א כהן איז דאך א מומחה אין עבודת השם, ער איז נישט קיין מומחה אין דאקטעריי. איז ווי אזוי שטימט דאס מיט די מציאות אז עס איז זיכער לכאורה א געוויסע מחלה במציאות? איז דא אפילו קשיות, כאילו מען קען פרעגן א קשיא, שטייט השמר בנגע הצרעת, טאר נישט אפשניידן א נגע צרעת, אנדערע ווערטער אויב ס'וועט יא קומען א רפואה, מיט עפעס א ענטיביאטיק וואס מאכט מבטל, איז אפשר לכאורה א איסור עס צו נעמען? דארף ווארטן און דארף טון די סדר הפעולות וואס שטייט אין די תורה, עס איז זייער שווער צו פארשטיין אזא זאך. למעשה, איך מיין אז אפילו אין ווער ס'קוקט מדייק אין די רמבן זעט שוין די התחלה פון די פתרון פון די פראבלעם. אין די רמבן איז עס מרמז, און די רמבן אליינס רעדט שפעטער אז באמת די גאנצע ענין איז בפרט ענין פון נגעי בתים, אבער אפילו לכאורה אלע צרעת איז דא אין דעם השגחה, ס'דא אין דעם אז ס'קומט נישט נאר מצד די מחלה, מצד ער האט זיך אנגעשטעקט פון א צווייטן, הגם די רמבן אליין זאגט אז די סיבה פארוואס די מצורע איז מען מרחיק קומט פון א צווייטע, אבער ס'איז יא דא אין דעם אן ענין פון השגחה וואס די אייבערשטער וויל ווייזן פאר א מענטש ער האט געזינדיגט, איז געט ער אים די צרעת אז ער ווייסט א תשובה צו טון, און אזוי ווייטער. איז אפילו זייער פשוט. דאס איז בכלל נישט קיין קשיא, כ'האב געזען היינטיגע זאגן אז עס איז ווי א קשיא, אפשר אפילו סתירה אין די רמבן, דא זעט ער זאגט ער אז עס איז נארמאל נישט קיין טבעות'דיגע זאך, אבער די זעלבע זאך אין די רמבם איז דא די זעלבע סתירה, מען קען איין פלאץ זאגט ער אז צרעת איז נישט טבעות'דיגע צרעת, צווייטע פלאץ משמע קלאר ער זאגט קלאר אז עס איז יא, מענטשן זאגן אז דאס איז א סתירה, און איך ווייס זיי הייבן נישט אן צו פארשטיין בכלל פשוט וואס די סתירה איז, די תירוץ איז דאך פשוט לעולם קומען א מחלה. קען קומען מצד הטבע, איך ווייס סתם איינער האט זיך נישט נזהר געווען גענוג און ס'האט זיך אנגעשטעקט פון א צווייטע מצורע, און אוודאי איז דא אזעלכע מענטשן און זיי אפשר דארפן תשובה טון אויף דעם וואס זיי האבן נישט עומד געווען אויף די הלכה פון זיך מרחיק זיין פון א מצורע, איז דאך אויך א עבירה. ס'קען אויך זיין אז ס'דא אין דעם ענין פון נאך א לעוול, ענין פון השגחה, ער האט געזינדיגט און וועגן דעם טאקע איז ער אנגעקומען צו די מצורע אדער פונקט די. נישט יעדע מאל קלעבט מען זיך אן, דער עמ ער האט זיך אנגעקלעבט דווקא אזוי, און עס לכאורה האט חז ל מוז דאך זיין אזוי פארשטיין אויף אלע ענינים שבתורה, די תורה זאגט בפירוש והיה אם שמוע אז וועט מען זינדיגען וועט נישט קומען קיין רעגן, וועט יא זינדיגען וועט קומען רעגן, איז איינער ל ע זאגט אז אויב אזוי איז משמע אז רעגן איז נישט קיין דבר טבעי, רעגן איז עפעס א זאך וואס למעלה מן הטבע, פאלט קיינעם נישט איין אז רעגן באמת איז עפעס א ענין למעלה מן הטבע, עס איז נישט קיין א טבע'דיגע סדר וויאזוי קומט רעגן, נו עם כל זה, עס קען דאך אמאל זיין אז ס'זאל נישט רעגענען, עס קען דאך אמאל זיין ס'זאל יא רעגענען, עט די ענד אוו די דעי ס'איז נישט ממש א הכרח אז ס'מוז רעגענען, ס'איז דא אמאל רעגענט יא אמאל רעגענט נישט, און אויף דעם זאגט מען אז דאס איז בהשגחה, דאס הייסט די השגחה איז אלעמאל נאך א לעוועל העכער די פשוט'ע מציאות, און אוודאי איז נישט קיין סתירה מיט דעם וואס ווען ס'איז דא א פשוט'ע מציאות, אויב ס'וואלט געווען אפשר א טבעות'דיגע וועג צו ברענגען רעגן וואלט מען עס געדארפט טון, ס'איז נישט דא, אבער אויב ס'איז דא, וויפיל ס'איז דא. טוט מען עס, און עס איז נישט בכלל קיין סתירה מיט דעם וואס מען זאגט אז ס'דא השגחה, און ס'דא שכר ועונש, די אלע די אלע זאכן, דאס איז דאס איז מורא'דיג פשוט. אויב מען מאכט אויף די זוהר, קען מען זען אז ס'דא אין דעם א א לאין סוף עומק, און דאס איז וואס איך וויל, די ערשטע נקודה וואס איך וויל היינט לערנען און פון די זוהר און מדגיש זיין, סיי די זוהר אין פרשת מצורע טאקע, און סיי די זוהר נאך זייער אסאך אנדערע פלעצער. און די זוהר'ס וועג פון טראכטן איז נישט נאר דאס איז נישט קיין קשיא נאר היא הנותנת אין אנדערע ווערטער מענטשן זענען היינט אויך ממש צומישט וועגן דעם אין אונזער מציאות ווי אונז זענען אזוי ווי אונז לערנט תורה לשמה מען לערנט תורה אליבא דנפשי אליבא די מציאות וואס אונז זענען און מענטשן ווערן צומישט אז ס'איז דא א צרה איז דא א מגיפה איז לכאורה האט ער צוויי וועגן וואס ער זאל טוהן איין וועג איז בדרך הטבע, גיין פרעגן א דאקטער, דאקטער זאגט מ'זאל זיך איינשפארן, מ'זאל זיך מאכן סאושעל דיסטענסינג, גייט ער דאס מאכן, אויב איינער וויל טון מער, וויל זיין מער זיכער, גייט ער מאכן נאך מער דיסטענסינג, גייט ער מאכן מער מאכן מער חומרות אין דעם, און אזוי ווייטער, דאס איז איין וועג. א צווייטע וועג איז, וואס הייסט? יעדע זאך איז דאך א סימן אז מ'דארף תשובה טון, אונז גלייבן דאך אין השגחה, און שכר ועונש, משמע מ'דארף תשובה טון, און מ'דארף מיט'ן זען וואס מ'קען מתקן זיין, רעדן ווייניגער לשון הרע, אביסל זיך מער ליב האבן איינער די צווייטע, טון וואסערע ענין וואס מ'דארף מתקן זיין, און אזוי וועט אוועק גיין, און כאילו אויב אזוי דארף מען נישט אזוי פיל טון די פעולות, און ס'איז אפילו אזויווי א סתירה, כ'ווייס נישט אפילו איינער זאגט מ'דארף יא טון, פילט ער נאכאלץ אז ס'איז א סתירה, ס'איז עפעס ס'איז עפעס מצד אחד זענען עפעס פרעגט מען א דאקטער מצד שני דארף מען תשובה טון אזוי אזוי איז משמע אדער אזוי ווי מ'זאגט מצד אחד קען מען נעמען אנטיביאטיק פאר צרעת מצד שני איז והובא אל הכהן און די כהן וועט אים אויסלערנען ער זאל אויפהערן צו רעדן לשון הרע אדער אזוי ווייטער און אוודאי שוין על פי פשט דארף מען וויסן אז דאס איז נישט קיין הייב די קשיא הייבט זיך נישט אן. ווייל דאס אזוי ווי אונז זאגן די מצוה, למשל ס'איז דא א מצוה אין צרעת, א מצורע מ'זאל נישט גיין נעבן א מצורע אז מ'ווערט טמא, און אוודאי האט עס העכערע מדריגות אויך, מ'ווערט ברחניות טמא און אזוי ווייטער וואס שטייט אפשר אין אנדערע פלעצער, אבער דאס איז דאך אויך א מצוה, און עס קען אפילו זיין אז עס האט גדרים פון די מצות הרחקה פון טומאת צרעת וואס זענען אפילו מער פון די טבעיות'דיגע און אז עס איז איינע פון די ראיות וואס די ראשונים ברענגען אז דאס איז נישט א נאר א די פרשה איז נישט קיין פרשה פון נומער א פרשה וואס בעצם א דאקטעריי פרשה ווייל על פי דאקטעריי נישט אלעס אלע הרחקות וואס די תורה הייסט דארף מען טוהן. אין אנדערע ווערטער איז דא א מער אינטערנעל, מער א פנימיות'דיגע הגיון, א מער א פנימיות'דיגע לאגיק פארוואס מען דארף טון די הרחקות, וואס איז אפילו, באמת, ס'שטייט באופן, קען שטיין פאר זיך, כביכול, אפילו ווען ס'וואלט נישט געווען די די מחלה מדבקת, ס'וואלט נישט געווען די קאנטעיזשען, וואלט אויך געווען די דין. איז לאמיר זען וואס די וואס די זוהר זאגט וועגן דעם. און נישט נאר דעם, נאר איך קען, איך טראכט אפילו למעשה, ס'קען אמת'דיג זיין אז דא איז דא אזא כאילו א מחלוקת, אזוי ווי ס'דא אזא שפראך, הגם באמת, אזוי ווי דער ווילנער גאון זאגט, ס'נישט אמת'דיג קיינמאל דא אזא מחלוקת, אבער ס'דא זאכן וואס על פי נסתר זענען זיי מער חמור ווי על פי נגלה. און ס'דא עפעס מענטשן וואס זיי קוקט זיי אויס אז א מקובל, וואס טוט ער ווען ער הערט א מגייפע? זאגט פיטום הקטורת, איז מכוון מער כוונת התפילה, און דאס איז אלס גוטע זאכן. אבער ווען מ'קוקט אריין אין זוהר זעהט מען אז דער זוהר איז זייער מורא'דיג מחמיר, מורא'דיג מקפיד אויף די הרחקה וואס איז לכאורה הרחקה פון בדרך הטבע פון א מגיפה איז דא כ'האב געמאכט היינט מראה מקומות פון זוהר אויף מגיפה איז דא איך ווייס וואס צוואנציג פופצן צוואנציג אנדערע פלעצער אויף די זוהר זאגט די זעלבע נקודה און ער איז מפרש אין אן אנדערע פרשיות און ער זאגט עס אויך למעשה בפועל ממש. אבער די הדרכה אז מ'דארף אוועקלויפן, מ'דארף זיך מער מדייק זיין, זיך באהאלטן פון א מגיפה. און עס ווערט אפילו געברענגט אין די רמ א, אין דרכי משה, אין יורה דעה, ווען ער ברענגט די הלכה אז מ'דארף אוועקלויפן פון א מגיפה, איז דא זעט אויס אפילו א חילוק אין דעם, על פי די גמרא דארף מען לכאורה נאר זיך פארשפארן, די מנהג איז געווען אפילו צו טון מער, אבער בכלל אוועקצולויפן פון די שטאט, און די רמ א ברענגט אויף די חומרא לכאורה, די חומרא יתירא פון די מנהג לגבי די. וואס שטייט משמע אין די גמרא ברענגט ער א ראיה פון די זוהר אז אין זוהר שטייט טאקע אז מען זאל אוועק גיין בכלל פון די גאנצע שטאט. און דאס איז כאילו א דוגמא פאר א זאך וואס די נגלה די נסתר איז מער מקפיד דערין. און וואס איז די וואס איז די סברה פון דעם וואס איז די שורש דערפון? שורש פון דעם קען מען לערנען אין זוהר און די זוהר זאגט. למשל מ'וועט לערנען די זוהר פון די פון די וואכעדיגע פרשה פון פרשת מצורע, און די זוהר איז אביסל שוין כמעט סוף פון די פרשה אויף דף נ ד עמוד א', עס גייט צו דף נ ד עמוד ב' אביסל, אבער כ'וויל אנהייבן אביסל פריער, די זוהר הייבט אן פרשת מצורע מיט אזא פסוק, מ'וועט קוקן פרשת מצורע, זאת תורת המצורע רב אבא פתח מיט דעם פסוק, פסוק פון איוב, גורו לכם מפני חרב כי חמה עוונות חרב. די פסוק זאגט מען דארף מוראדיג מורא האבן, מוראדיג מורא האבן פון א פון א חרב, פארוואס ווייל דאס קומט אויף עוונות, ווייל ס'איז דא א ס'איז דא א חרב, ס'איז דא עפעס אזאך וואס מ'דארף מוראדיג מורא האבן, און כאילו איז די פסוק ווי די זוהר פארטייטשט דאס, מ'קען ליינען די לשונות פון די זוהר, כ'קען נישט פארליינען, ס'איז דא עפעס א מוראדיגע פחד, מענטשן דארפן אסאך מער ערנסט נעמען די פחד, וואס לויט די זוהר זאגט עס די פחד פון די נחש הקדמוני. פחד פון די קליפות, די פחד פון די סטרא אחרא. דאס מענטשן ווייסן נישט, דא א פסוק וואס איז מזהיר, גורו לכם מפני חרב, האטס מורא, האטס מורא פון די חרב, ווייל רוב מענטשן, אזוי ווי די זאגט, א מענטשן וואס לערנען נישט תורה ווייסן זיך נישט צו היטן, זיי טוהן פארשידענע פעולות, פארשידענע ענינים פון רשות, ענינים פון, אפשר אפילו ענינים פון מצוה, אבער ווייל זיי ווייסן נישט גענוג זיך צו היטן פון די כח הרע, פון די כח הסטרא אחרא, כאפט זיך אן די נחש אין דעם, און אפילו אדם הראשון אליינס האט דאס נישט געוואוסט, ער האט נישט געוואוסט אז מ'דארף זיך אזוי נזהר זיין פון די לשון הרע פון די נחש, פון דעם איז אנגעקומען די גאנצע לשון הרע און אזוי די חורבן, אזוי אלע מיני חרבנות וואס איז דא, ס'איז דא א זאך, הער, אין אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן אזוי, פונקט אזוי ווי איינער וואס ער פארשטייט עומק, איינער וואס פארשטייט פנימיות, איינער וואס איז א מקובל, ס'איז א ווארט, פארשטייט בעסער די טייערקייט פון די קדושה, פארשטייט בעסער ווי געוואלדיג איז א שבת קודש, ווי געוואלדיג איז א בלאט גמרא, ווי געוואלדיג איז א ברכה וואס מ'מאכט א ברכת הנהנין, דאס איז איין זאך וואס איינער וואס פארשטייט טיף, אויבערפלעכליך ווייסט יעדע איינער, ס'איז גוט, ס'איז דא גוט, ס'איז דא שלעכט, איינער וואס איז אמת'דיג עומק, האט א השגה, פארשטייט ווי געוואלדיג די גוטס איז, און אזוי די זוהר איז מאריך אסאך מאל ווי די עולם כאפט נישט ווי געוואלדיג די תורה איז, די עולם כאפט נישט ווי געוואלדיג שבת איז, די עולם כאפט נישט ווי געוואלדיג ברית מילה איז, און אזוי ווייטער. ס'דא אבער נאך א זאך וואס א חכם פארשטייט וואס די אנדערע פארשטייען נישט, און מאיזה שהיא סיבה אסאך חכמים זענען אסאך דבוק אין די ערשטע צד אבער זיי כאפ ווי פעלט זיי די צווייטע צד און דאס איז א גרויסע חסרון ידיעה, ס'איז א גרויסע חסרון אין די אין די אין זייער ידיעה. א חכם כאפט אויך ווי שלעכט די שלעכטס איז, כאפט אויך וויפיהל כוחות רע זענען דא, און מען דארף אנקומען צו פרעגן וואס איז פשט טאקע ווי עס ווערט זיי געמאכט פארוואס זענען זיי דא, אבער זיי זענען דא, גאט די ערשטע זאך איז די מציאות, ס'איז דא, און ס'איז דא מורא'דיגע ערמומיות, די נחש האט דאך הנחש היה ערום מכל חית השדה, די יצר הרע איז מורא'דיג ערום ער כאפט זיך אריין אין אלע ווינקלעך אזוי ווי חמץ, זאגן מען זוכט חמץ פאר פסח, יא גיי ווייס ווי אזוי די חמץ איז אנגעקומען דארט אונטער די קאוטש פון די זייט וואס מען דארף גיי ווייס, סאם האו איז אנגעקומען דארט, און א חכם ער ווייסט, איינער וואס איז א בעל סוד, ער ווייסט דאס, און ער ווייסט וויאזוי זיך היטן פון דעם, איינער וואס ווייסט נישט ווי זיך היטן פון דעם, לגבי חמץ, אדער די זעלבע לגבי טבעיות'דיגע זאכן, ער מאכט אזוי, יא בערך, און בסוף האט ער געגעסן חמץ פסח חס ושלום, בסוף איז ער קראנק געווארן חס ושלום, ווייל ער האט נישט געוואוסט פון זאכן וואס מ'קען זיי נישט זען, מיין אויג קען נישט זען אלע מזיקים וואס איז דא, אויג קען נישט זען, א חכם ער קען זיי זען, און א חכם קען. טרעפן א עצה קעגן זיי. און דאס איז א גרויסע חלק פון די חכם, און וועגן דעם זאגט די תורה, די אייבערשטער האט אזוי ליב געהאט די אידן, און לערנט אונז לערנען די פרשיות פון טומאה וטהרה, אסאך מאל פילט מען אז דאס איז אזוי ווי שטייט אין די מדרש דא אין פרשת תזריע, דאס הייסט שחורות כעורב, ס'איז אזעלכע פרשיות וואס זענען שחורות כעורב, אזעלכע טונקעלע פרשיות, אזעלכע שווארצע פרשיות, וואס רעדט עס פון בלוט און פון. זרע און פון זב און זבה און אלע מיני צרעת, עפעס אזוי, מען פילט זיך נישט געשמאק ווען מען לערנט אזא פרשה, יא, עס וואלט געווען אסאך געשמאקער צו לערנען א פרשה וואס רעדט ווי געוואלדיגע זאכן זענען, פון זאכן וואס זענען יא גוט און אזוי ווייטער, עס איז א פרשה, עס איז דא מענטשן וואס זיי שעמען זיך עפעס אפילו פון די נאמען פון די פרשה, זיי האבן זיך געטראפן א נייע נאמען פרשת טהרה, איך ווייס נישט פארוואס, עס איז עפעס נישט גוט געווען וואס די תורה זאגט, תזריע מצורע, מען דארף עס בעסער מאכן, פארשטייסט, מער לשון נקיה. און און וואס זאגט די זוהר? דארפסט עס ליינען אנדערש, דארפסט ליינען די פרשה, דאס איז בפירוש אין זוהר, דארפסט ליינען די פרשה מתוך אהבת השם לישראל, דער אייבערשטער האט אזוי ליב די אידן, אזוי ווי א טאטע האט ליב זיין קינד, און וואס טוט ער ווען א טאטע האט ליב זיין קינד? איין זאך איז, ער לערנט אים טאקע אויס וואס איז זיין גוט, זיי א וואוילע יונגל, זאג שכוח, בעט, זאג פליז, און אזוי ווייטער, ער לערנט אבער אויס נאך א זאך, מתוך אהבה, ס'איז נישט מתוך רשעות, נישט מתוך כעס, ס'איז מתוך אהבה. ער לערנט אים אויס, זאלסט וויסן אז גיין אין די גאס ווען ס'קומען אסאך קארס איז מסוכן, זאלסט נישט גיין, זאלסט נישט גיין אפילו נאנט, זאלסט נישט גיין אפילו בספק. עס איז מגלה די אלע שלעכטס וואס איז דא אין די מציאות, א חלק פון חינוך, א חלק פון אהבת האב לבנו, אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, אז ער זאגט זיי, און זאלסט וויסן, דארט אין קארנער איז דא עפעס א רשע, דארף מען זיך זייער נזהר ווען מען גייט אדורך, אנטון א, מען זאל נישט ארויסגיין דארט אן קיין שטעקן, מען זאל זיין גרייט, דארט. און אזוי ווייטער ווען מען ליינט די אלע פרשיות דארף מען עס ליינען כאילו די אייבערשטער עס איז דא קליפות עס איז דא כוחות הרע וואס מענטשן אליינס וואלטן נישט עומד געווען אויף דעם, דו ווייסט עפעס וואס איז די טומאה פון נדה? יא מען קען מסביר זיין און אזוי ווייטער אבער די אייבערשטער ווייסט נאך בעסער און ווען די אייבערשטער זאגט פאר א איד ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב בעצם זאגט ער דיך דו האסט נישט געוואוסט אז דאס איז א דבר מסוכן א דבר וואס איז פוגם את הנפש וויאזוי מיר זאלן עס נאר מסביר זיין די טעם פון די אלע מצוות אבער עס איז שלעכט דו האסט נישט געוואוסט. טייערער יונגל, טייערער ברודער, טייערע זון, טייערע, טייערער קינד, הער אויס, דאס דארט גיי נישט, די זעלבע זאך, גייסט אביסל ווייטער איז דא א זב, גייסט אביסל ווייטער איז דא א טומאת לידה, גייסט אביסל ווייטער איז דא א מצורע, אזא מצורע, אזא מצורע, זאלסט וויסן, דו האסט נישט געוואוסט אז דאס קען זיך מתפשט זיין, דאס קען חרוב מאכן די גאנצע שטוב, זאלסט וויסן, גלייך ווען ס'איז דא אפילו איך זאג דיך זאלסט חרוב מאכן דיין הויז, ס'איז נישט ווייל איך האב דיך פיינט, איך האב דיך געטראפן א וועג צו מעניש'ן, ניין פארקערט, דאס איז א גוטע זאך, דאס איז את אשר יאהב השם יוכיח, ס'הייסט. וואס הייסט את אשר יאהב ה' יוכיח? די פשוט'ע טייטש פון דעם איז מוכיח, תוכחה מוז נישט מיינען מ'זאגט אז דו ביסט שלעכט, תוכחה איז אזוי ווי לשון הוכחה, יא מ'זאגט אז ער פרובט, ער ווייזט, ס'איז מגלה, תוכחת מגולה שטייט אין א פסוק, טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת, תוכחת מגולה טייטש ער מאכט קלאר זאכן, מענטשן האבן נישט געוואוסט, מענטשן וואלטן נישט געוואוסט אז ס'דא אזא זאך עבירות, קיינער קען עס נישט זען, און אפשר אפילו די תורה אליינס אמאל האט זיכער פאר אמאל געוואוסט דאס, קיינער האט נישט געוואוסט ווי, וואס הייסט ווי קלעבעדיג א מצורע איז, די הלכה איז אז א מצורע טאר נישט אריין גיין אפילו אין א זעלבע שטוב ווי א צווייטער ס'איז מטמא, ער איז מטמא באוהל. דאס האט מען נישט געוואוסט, און דא קומט די תורה און זאגט דיך זאלסט וויסן אז דאס איז מטמא, מען האט נישט געוואוסט, קיינער ווייסט נישט פונקטליך פארוואס, כ'קען דיך נישט אפילו קלאר מסביר זיין אבער זאלסט וויסן אז דאס איז נישט קיין זאך צו טון. און דאס וועט דיך היטן, דאס וועט דיך לשמרך מכל רע, דאס וועט דיך היטן, די זהירות אויף די מצוות פון הרחקות, זיי היט זיך בפועל ממש, ס'דאך נישט קיין אפילו א נס, דאס דאס וועט עס היטן, און דאס איז די אהבה וואס מען דארף ליינען די סארט פרשיות מיט. יעצט ממילא פון דעם קומט ארויס. אז דאס וואס מען גייט אוועק מען דערווייטערט זיך פון פון דברים המזיקים ס'איז אזוי ווי די גמרא זאגט אלמלא ניתנה רשות לניתנה עין לבריה לראות פני המזיקים ס'איז דא אסאך מזיקים נעלמים אזוי ווי ס'איז דא קדושה נעלמת איז דא מזיקים נעלמים דאס איז דער פאקט מ'קען פרעגן צו דער רמב ם האלט נישט אז ס'איז דא ס'איז דא בדרך הטבע עקטשעלי ס'איז דא אזעלכע סארט זאכן דער רמב ם איז אויך מודה אז ס'דא אן א סוף זאכן וואס זענען שלעכט וואס מענטשן וואס האבן נישט גענוג שכל כאפן נישט אז עס איז נישט שלעכט, דאס איז אויך א זאך וואס מען דארף לערנען, עס איז א חלק פון חינוך, א חלק פון תורה וואס איז וואס מלמד פאר א מענטש וואס צו טון. און ווען מען איז נזהר פון דעם, אין אנדערע ווערטער די זהירות, די התרחקות מן הרע, אזוי ווי אונז ווייסן יעדער באופן כללי, אוועקלויפן פון די יצר הרע איז אזא מצוה פון אוועקלויפן פון יצר טוב, יצר הרע בשורש מיינט דאך נישט נאר טון עפעס א עבירה, יצר הרע בשורש מיינט כח הרע, כח ההשחתה, כח הגבורה, מען קען באלד אפשר דערמיט אנקומען צו רעדן די עכטע שורש פון דעם, אבער דאס איז א כח הדין, כח הדין, א כח הרע, דאס איז די עצם, ווען אזויפיל מצוות זענען דא, ווער ס'לערנט זוהר ווייסט, דא אזויפיל מצוות, ס'איז דא אסאך מצוות וואס זענען אויף, על פי קבלה הייסט עס ממשיך זיין חסדים, ממשיך זיין מוחין, ממשיך זיין אור, ס'דא זייער אסאך מצוות וואס האבן א מטרה בפני עצמה וואס איז מרחיק זיין דין, ממתיק זיין די דין אז אונז בלאזן שופר ראש השנה און טון די אלע מצוות פון ראש השנה באופן כללי, נישט נאר ממשיך צו זיין אור, ס'איז אוודאי ממשיך א אור און דורך דעם איז ממתיק די דין אבער ס'איז דא ממתיק זיין די דין, איינער וואס איז א חיצוני ער ווייסט נישט פון דעם ווייסט ער נישט די ענין פון המתקת הדין, די זוהר איז מאריך וועגן דעם אויך לגבי ראש השנה, לגבי זייער אסאך זאכן דאס איז אויך די חביבות, אין אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן ווען אונז וואלט געווען גוים אונז וואלט נישט געהערט פון ראש השנה וואס וואלט אונז געפעלט? עס וואלט עפעס געווען געפעלט עפעס א אור וואלט עפעס וואס וואלט אונז געפעלט וואלט נישט געוואוסט פון די סכנה ראש השנה קומט דאך די שטן ויבוא גם השטן בתוכם קומט א קטרוג יא עס קומט די גאנצע איינער די געוואלדיגע זאך פון ראש השנה אז מען קען זאגן די סוד יא עס דא אשרי העם יודעי תרועה וואס זיי ווייסן די סוד פון ראש השנה די סוד פון די מלך המשפט די סוד איז אז זיי ווייסן וועגן די שטן פונקט אזוי ווי וויסן פון גאט איז א סוד וויסן וועגן די שטן וויסן וועגן די כח הקליפה וואס עס קומט זיך מתנגד זיין און ווי אזוי מען קלוגט זיך איבער אים דאס איז א סוד, דאס איז א חלק פון וואס די אייבערשטער איז מגלה. און מ'וויל זאגן בקשר צו די ימי הספירה, ווען כ'האב דערמאנט די פסוק טובה תוכחת מגילה, די אריז ל איז מסביר אין כוונות פון פון ספירה, אז די סוד פון די פסוק טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת, זאגט ער אז ס'איז דא חסדים און גבורות, יעדער איינער ווייסט

אזא פייער, ס'ברענט זיך ארויס, מילא קומט עס ארויס. וועגן דעם זאגט די אריז ל, הגם אוודאי גבורות זענען נישט נישט אזוי גוט ווי חסדים, אבער א יעדע זאך וואס איז מגולה האט א מעלה איבער א זאך וואס איז באהאלטן, איז דאך באהאלטן, מ'קען נישט אנקומען צו דעם, מ'דארף זיך מ'דארף אריינקריכן אין א באהאלטעניש. אבער אין די חסדים בזמן ה בזמן הספירה זאגט די אריז ל, אזוי ווי ער זאגט, אזוי ווי ס'די סדר פון א קינד וואס ער געבויט ווערט געבוירן, קודם האט ער א יצר הרע, שפעטער ווען ער ווערט דרייצן, באקומט ער די יצר הטוב, יא, צדיק ראשון בריבו, און דאס איז די סיבה פארוואס, ווייל קטנות על כל פנים, די סדר איז אז די גבורות, יצר הרע, דאס איז נאך א ווארט וואס מען דארף הערן וואס איך זאג דא, יצר הרע מיינט נישט נאר טוהן שלעכטס, יצר הרע מיינט כח הגבורות, ווען מען זאגט אז א קינד, יעדער איינער ווייסט דאך דאס, ווען מען זאגט אז א קינד האט קודם א יצר הרע, מיינט עס אז א קינד איז א רשע? א קינד איז נישט קיין רשע, א קינד איז א קינד. ס'איז דא כוחות ההשחתה, יעדער איינער וואס האט קינדער ווייסט קינדער האבן כוחות השחתה, האט כוחות הגבורה, אזעלכע עזות, אזעלכע לעבעדיגקייט, עס איז געוואלדיגע זאכן, עס איז מורא'דיג תוכחת מגולה, עס איז נישט קיין גדלות, עס איז נישט קיין חסדים, אבער עס איז, מען קען עס רופן די יצר הרע, דאס איז די יצר הרע, און די טבע איז ווען ווען א קינד ווערט געבוירן, אזוי ווי אונז זענען געבוירן געווארן פסח, קודם קומט ארויס די יצר הרע, און די יצר הרע האט א געוואלדיגע מעלה אפילו איבער די יצר טוב, ווייל ער איז מורא'דיג מגולה, ער איז מורא'דיג אפן, ער איז מורא'דיג קלאר. קען אים זעהן. און די תוכחה איז טאקע דאס מגלה, עס הייסט תוכחת מגולה, ער איז מגלה, יגלה על עוונו, ער איז מגלה עוונו, און די זוהר באמת, מען רעדט שוין די נקודה, די זוהר איז מאריך מיט די ענין פון צרעת, והובא אל הכהן, אז צרעת, נגע צרעת איז דא א חקירה אין די גמרא צו צרעת קען זיין יסורים של אהבה אדער נישט יסורים של אהבה, אבער די נקודה פון יסורים של אהבה. דא איז, אזוי ווי אונז רעדן באופן כללי, אז ער ווייסט וואס ער איז, ער ווייסט, ער ווייסט די כח הרע וואס איז דא אין אים, ס'הייסט אסאך מאל א מענטש קען לעבן א גאנצע לעבן, ער איז שוין פערציג יאר אלט, ער ווייסט נישט וואסערע יצר הרע ער האט, און וואס איז די פראבלעם מיט דעם? אז ער ווייסט נישט איז דאך גוט, אבער די פראבלעם מיט דעם איז אז וועגן דעם ווייסט ער נישט אשר לא ידע להזהר, ער ווייסט נישט נזהר צו זיין פון די יצר הרע. ווען דו וואלסט מגלה געווען די יצר הרע, אמאל קומט יסורים, עס קען זיין יסורים רוחניים, מען טוט א, מען פאלט אריין אין פארשידענע עבירות, פארשידענע מכשולות, עס קען זיין יסורים גשמיים, וואס אויב אזוי הייבט אן צו טראכטן, איין מינוט, איך בין נישט אזוי גוט ווי איך האב געמיינט, און די זענען מגלה עוונו, זיי זענען מגלה, זיי זענען מגלה די די די די חטא וואס ער האט געהאט, און דורך דעם וואס מען איז מגלה קען מען, קען מען עמיצן טון עפעס, קען מען וויסן וויאזוי נזהר צו זיין, און דאס איז נישט קיין, אנדערע ווערטער. צו לעבן ריכטיג, צו לעבן בתור א בעל חכמה, איז נישט נאר צו לעבן אין א ארט, צו לעבן אין הימל, ס'איז אויך צו וויסן ווי שלעכט די די שלעכטס איז און אוועקלויפן פון דעם, און א מענטש, אסאך מאל מענטשן וואס זייער גאנצע ענין איז זיך אריינצולויפן אין הימל, ס'האמיר געלערנט לעצטע וואך, און וועגן דעם פארגעסט ער נזהר צו זיין פון די שלעכטס, קומט כאפט אן די שלעכטס, און קענסט ברענגען אן א שיעור דוגמאות אויף דעם, וויאזוי בפועל מענטשן וואס זענען מאכן, ער קען ממש טון עבירות אדער ער קען ממש שטארבן ווייל ער איז נישט נזהר געווען אין בריות און אזוי ווייטער, דאס איז דאס איז די די חטא וואס קומט ארויס פון פון ווען מען האט נישט קיין תוכחת מגולה. יעצט וואס איז די סעלושען? וואס איז די סעלושען למעשה? דאס הייסט מ'האט גערעדט אז עס איז זייער וויכטיג צו כאפן ווי ווייט מען דארף זיך מרחק זיין פון די יצר הרע, פון די פון די קליפות, פון די וויירוס, יא? אלס די זעלבע זאך. אבער וואס איז די סאלושן פאר דעם? די סאלושן פאר דעם איז אזוי, זאגט די זוהר אזוי, און דאס איז די פסוק וואס שטייט, וואס איך וויל אנהייבן פון די זוהר אין פרשת מצורע דף נ"ד, ס'איז למעשה אויף די פסוק פון ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, ס'הייסט אויף די פסוק פון א זבה, אבער מ'וועט זעהן אז דאס איז מרחיב אויף אלע טומאות אויכעט. רבי חזקיה איז געזעצן מיט רבי אלעזר איין נאכט, האבן אויפגעשטאנען פאר חצות, און האבן אנגעהויבן צו לערנען.

זאגט ער, זאגט רבי אלעזר, אזוי האט רבי אלעזר געזאגט פשט, ביום טובה היה בטוב, ווען ס'איז גוט דארף מען ווייזן די גוטס, למשל דארף גיין אין גאס, דארף זיך באווייזן מיט יעדע איינער, זיך טרעפן מיט די אנדערע מענטשן, פארוואס? ווייל די סדר איז ווען א מענטש האט טוב, ווען ס'איז דא א הארה פון חסד, חוט של חסד וואס איז משוך אויף מענטשן וואס זיי שטייען אויף ביינאכט און משיג די תורה, איז עס נישט נאר פאר זיך, חסד איז א זאך וואס איז מתפשט, נישט נאר פאר זיך, אזוי ווי די וויירוס, חסד איז אויך מתפשט. און מען דארף עס מגלה זיין, מען דארף ווייזן, מען דארף עס ארום ווייזן, מען דארף זיך דרייען, אזוי איז די סדר, ווען א מענטש איז אין א גוטע שטימונג, ווערט מער סאושעל, מען דרייט זיך מיט מענטשן, דאס הייסט דאס איז זיין טייטש ביום טובה היה בטוב, וואס טייטש וביום רעה ראה? זאגט דער רבי אלעזר, שטייט מדייק, שטייט נישט ביום רעה היה ברע, נישט קיין מצוה צו זיין ברע, דאס איז קיינמאל נישט קיין זאך, מען זאל זיין שלעכט, פארוואס זאל מען זיין שלעכט? ביום רעה ראה, קוק, אין אנדערע ווערטער, קוק וואס דו טוסט. וואס איז די טייטש פון דעם? זאגט ר' זאגט ר' אלעזר, ווען ס'איז דא א שלעכט, ווען ס'איז דא א דין וואס איז שורה בעולם, די גרעסטע דוגמא זיינע, און עס שטייט פון די גמרא, די דין וואס איז שורה בעולם איז א מגיפה, מגיפה הייסט אז עס איז שורה א דין, ס'איז אפילו יש נספה בלא משפט, ס'איז דא א געוויסע הסתר פנים, א געוויסע השגחה כללית, ווי אזוי מ'זאל עס מסביר זיין. און נישט דא קיין יחוד, ס'איז נישט קיין זמן פון טובה, נספה בלא משפט, ס'הייסט דער צדק און דער משפט זענען נישט צוזאמען, דעמאלטס ראה וואס הייסט ראה זאלסט זיך מורא'דיג פארזיכטיג זיין בעצם וואו דו קוקסט, און למשל זאלסט נישט קיינמאל, זאלסט נישט ארויסגיין אין גאס, זאלסט נישט ארויסגיין אין גאס, פארוואס? כדי ס'זאל נישט שורה זיין אויף דיך די דין וואס איז שורה אין די וועלט אין די גאס, און ער איז מאריך און ער זאגט ווען דו זאלסט וויסן כד דינא שארי בעלמא ווען עס איז דא א דין אין די וועלט, און דין אין די וועלט מיינט נישט נאר אז מען צדיק אז עס איז שווער צו דאווענען, ס'מיינט עס איז דא א מגיפה, עס איז דא א מצב פון דין, עס איז דא מורא'דיג אסאך חרבות, אונז האבן געלערנט חרב, גורו לכם מפני חרב, וואס זיי זענען אלע מושרש אין איין גרויסע חרב וואס איז חרב להוי'. איש חרב און ווען זיי דרייען זיך אין די וועלט זענען פול מיט בלוט, עס איז דא אלע מיני מלאכי חבלה אלע מיני כוחות הדין אזוי ווי עס שטייט ביי דוד וחרבו שלופה בידו און זיי גייען איבעראל. און וואס דארף מען טון? מען דארף אוועק לויפן מען דארף זיך באהאלטן און זיך נישט לאזן זען נישט לאזן זיי זאלן דיך זען און די זוהר ברענגט צו זיין מדרש אויף לוט און אנדערע וואס האבן געטון אזוי. וואס איז די, לאמיר וואס איך פארשטיי אויך דא קודם, קודם איז די טייטש אז ווען אונז רעדן און נאכאמאל וואס אונז זאגן, ווען אונז רעדן פון דעם אז ס'איז דא, ס'איז דא א ענין על פי טבע יא, ווען ס'איז דא א מגיפה זאל מען זאל זיך פארשפארן אין דער היים, מען דארף עומד זיין אויף דעם ווייל דאס איז די וועג ווי די זוהר זאגט עס איז איז נישט אזוי וואס מען האט אפילו געמיינט אמאל, דאס הייסט, דאס פארשטייט יעדער איינער אז מען זאל נישט גיין נעבן א קראנקע מענטש זאלסט גיין אין די גאס ס'דא עפעס א טשענס זאלסט טרעפן א קראנקע מענטש זאלסט גיין און די זוהר זאגט באמת א זאך טיפער פון דעם זוהר זאגט אז די גאס אין אנדערע ווערטער די צאמקומעניש איז א פראבלעם מענטשן כאפן דיך איך מוז זיך מתפלא זיין אז ס'דא מענטשן וואס לערנען זוהר און זיי ווייסן זיי לערנען די אלע זאכן און זיי פארשטייען נישט דאס איז ממש וואס מ'זאגט וואס די וואס די דאקטוירים וואס די פאקט זאגט אונז היינט וואס מענטשן עפעס זענען צומישט וועגן דעם איך ווייס נישט פארוואס ס'הייסט חוץ פון דעם וואס אוודאי זאל מען נישט גיין נעבן איינער וואס ס'האט א מגיפה, מ'קען זיך מ'קען און מ'קען זיך אנכאפן. ס'דא אויך אזוי ווי א זאך וואס ס'איז אין די לופט כאילו, אזוי ווי אזוי ווי די גמרא זאגט אין בבא קמא אז בשעת המגיפה די מלאך המוות גייט אינמיטן גאס, געווענליך גייט ער אין די זייט, דאס הייסט געווענליך איז ער נישט שולט אויף די גאס, די גאס איז א גאס, פארקערט מ'דארף גיין אין די גאס און זיין חלק פון די עולם און אזוי ווייטער. ערגעץ אין די זייט איז עפעס א מחלה עפעס א מלאך המוות דארט דארף מען דווקא ניזהר זיין נישט צו גיין אין די זייט, און בשעת המגיפה זאגט די גמרא דארף מען טון פונקט פארקערט דווקא גיין אין די זייט, הגם אפשר דארט נאך אלץ דא די קליינע מלאך המוות פון א גאנץ יאר איך ווייס נישט, אבער די מלאך המוות יעצט איז זיין די גאס איז זיינס, וואס איז די טייטש פון דעם, ס'איז דא אזא מין אזא מין מציאות, ס'הייסט באופן כללי די כללות די ס'גאנצע די צאמקומעניש די גאס. יא, די ווארט גאס, גאס מיין איך נישט א שלעכטע ווארט גאס, די גאס, א שוק, א, מען קויפט, מען פארקויפט, מען גייט אין בית מדרש און אזוי ווייטער. באופן כללי דאס איז, דאס איז א נוטרעל פלאץ, דאס איז נישט קיין פלאץ וואס שולט דארט א רע. ס'איז דא אזא מין מצב וואס הייסט א מצב הדין, א מצב פון, די וועלט איז אין א מצב פון דין, דעמאלטס די גאס באלאנגט נישט פאר דיך. ס'איז זייער וויכטיג צו פארשטיין, און אפשר איז אזוי אין די גאנצע זמן הגלות, יא, אין א געוויסע זין, די גאס באלאנגט נישט פאר די קדושה, די גאס באלאנגט נישט פאר די פאר די איידלקייט, די גאס באלאנגט פאר פאר וועם ס'איז, און דעמאלטס אין אזא מצב איז דא א הלכה לך עמי בא בחדריך, גיי נישט בכלל אין גאס, ס'הייסט חוץ פון דעם לאמיר שוין לאמיר זאגן אז עס האט דא גארנישט צו טוהן אפשר מיט די ענין פון מ'קען זיך אנטשעפן און אנכאפן די מחלה אין די גאס, אפילו ווען ס'וואלט נישט געווען אזא זאך, די זוהר זאגט נישט אז ס'איז וועגן דעם, אפשר דאס מיינט ער בעומק, אבער ס'איז דא אזא מין זאך, די גאס איז יעצט נישט קיין פלאץ פאר א מענטש, אנדערע ווערטער נישט נאר די גאס, די פלאץ ווי ס'איז די עולם, די די עולם איז נישט קיין פלאץ פאר די מענטשן, פאר די אנשי הקדושה, פאר די יחידי סגולה. ווי דארף ער גיין? גיין זיך אויסבאהאלטן, זיך נישט זעהן, ראיות און די זוהר אין אנדערע פלעצער איז מסביר אז די שטייט די מלאך המוות איז מלא עיניים, די מלאך המוות ער האט זייער סאך צו טוהן מיט עין הרע, ס'הייסט ער קוקט שלעכט, א שלעכטע קוק, די קוק פון די מצב איז שלעכט. און מ'דארף מאכן זיכער, די זוהר זאגט אפילו אז ווען מ'גייט אין די גאס, זאל מען זיך צודעקן די פנים, אזוי ווי מען גייט היינט מיט א מאסק, דאס הייסט, חוץ פון דעם וואס ס'איז דא די רפואה, איז דא אין דעם א ענין סגולי, ס'איז דא אין דעם א פנימיות'דיגע מובן פון די גאנצע מאסק זאך, און די פנימיות'דיגע מובן איז אז ס'איז דא א, אין די מצב וואס די וועלט באלאנגט פאר די סטרא אחרא, דאס איז די פאקט, און באופן כללי בזמן הגלות איז אזוי, באופן פרטי ווען ס'איז דא א מצב פון דין, די וועלט באלאנגט פאר די סטרא אחרא, דאס איז די פאקט, דו ווילסט חוקר זיין צו ס'איז דא אזאך סטרא אחרא וואס ס'מיינט, כ'האב נישט צייט היינט אריינצוגיין אין דעם, אבער עס איז דא די וועלט באלאנגט פאר דעם, און די עצה פאר דעם איז אז די אנשי הקדושה, די אנשי התורה, די אנשי הטוב, דארף מען זיך פארמאכן, די זוהר זאגט ממש מען זאל זיך פארמאכן די גא, צודעקן די פנים, כדי אז די מלאך המוות זאל נישט, זאל דיך נישט זעהן, ווייל ווען ער זעהט דיך האט ער א שליטה אויף דיך, אזוי ווי די כלל פון עין הרע, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, א זאך וואס מען זעהט, גלייך דעמאלטס כאפט ער זיך אן די מלאך המוות, אזוי ארבעט עס. און דאס האט אוודאי א א א מובן א מורא'דיגע טיפע מובן די די זיך באהאלטן די זיך באהאלטן האט א געוואלדיגע מובן און די מובן פון דעם איז אזוי ווי אונז האבן גערעדט א מינוט צוריק אז די דין די טבע פון די דין איז עס איז תוכחת מגולה די יעדע זאך וואס איז מגולה איז שורה די דין עס איז טאקע עס איז דא אין דעם א מעלה עס האט זיי געזאגט מען דארף מען דארף מגלה זיין מען דארף וויסן פון דעם מען דארף וויסן נזהר צו זיין פון דעם אבער די זהירות פון דעם די די די הרחקה פון דעם איז אז מ'דארף ממשיך זיין חסדים, מ'דארף אריינגיין אין א מקום פנימי, וואס איז אפשר טאקע אהבה מסותרת, יא? דארף עס ווערן אסאך מער אינטערנאל, מ'דארף ווערן אסאך מער, נעמען אסאך מער ערנסט דעם מציאות וואס הייסט א מציאות, וואס מ'קען עס נישט רעדן, מ'וועט עס בלי נדר קענען רעדן, בסייעתא דשמיא בלי נדר, בסייעתא דשמיא וועט מען עס קענען רעדן, ווען ס'וועט אוועקגיין די מגיפה, מגיפה הייסט אזויווי דבר, ס'איז א מסתיר אויף די דיבור. אז ס'וועט אוועקגיין די מגיפה, מ'וועט עס קענען רעדן, ס'וועט זיין א געוואלדיגע דיבור פון די דבר, דבר, אבער ביז דערווייל דארף מען זיין אזויווי מחשבה, דארף מען זיין א מורא'דיגע שתיקה. די אריינגיין אינעווייניג איז נישט סתם א ענין, און ס'איז נישט, ס'איז אמת לאמיתו אין אלע מדריגות. אז מען דארף ווערן מער פנימי, מען דארף, און דאס איז די ענין פון קטורת באופן כללי, קטורת איז זאכן וואס מען טוט וואס מען טוט אינעווייניגס עבודת פנים, מען דארף אריין גיין אין א טיפע פנימיות'דיגע וועלט, אין א טיפע פנימיות'דיגע קשר, וואס דארט איז טאקע נישט שולט די מגיפה, אזוי ווי די מציאות, אזוי ווי די מציאות ווען מען פארמאכט זיך קומט נישט אריין קיין חיצונים, אזוי איז ביים יצר הרע, אזוי איז אין און בפנימיות אין די נפש ווען מען פארמאכט זיך, און פארמאכט זיך מיין איך נישט אין א שלעכטע סענס, אין א גוטע סענס, מען גייט אריין טיפער, מען איז זיך מחבר מיט א טיפע מציאות, מיט מציאות האלהות וואס איז וואס איז מסותרת, וואס איז אין די יסוד דבינה, יא, עס איז עס איז באהאלטן, עס איז דא אסאך מחיצה, מען דארף אריין גיין אין אזויווי א סוכה, אזוי ווי עס שטייט, אונז זאגן, אונז זאגן אין ברכת השכיבנו, איך מיין די איינציגסטע פלאץ אין אונזערע נוסח התפילה פון די ווארט דבר, יא. זאגט מען דבר ו והסר ממני, אוועק נעמען די דבר וחרב ורעב ויגון יא? און וואס שטייט ווייטער ובצל כנפיך תסתירני, דאס איז געבויט אוודאי אויף די נוסח פון שיר של פגעים פון תהילים וואס זאגט אז וויאזוי גייט די אייבערשטער היטן אונז פון א דבר וחרב און אזוי ווייטער וואס איז אלץ אזוי ווי גרויסע כלליות'דיגע זאכן וואס זיי גייען אויף די גאס. דורך דעם וואס בצל כנפיך תסתירני, אדער ווי מען זאגט די נוסח פון שבת הפורס סוכת שלום עלינו, דער אייבערשטער גייט מאכן אזוי ווי א סוכה אדער א צל כנפיו, א באהאלטעניש, א א שעדאו, יא, אין די אין די אין די צעלט פון זיין פון די כנפי השכינה, דארט באהאלט מען זיך, אתה סתר לי מצר תצרני, דאס איז א פסוק וואס אין זוהר שטייט מען זאל זאגן בשעת מגיפה, אסאך וואס זאגן עס בכלל ביי פיטום הקטורת, אתה סתר לי, וואס טייטש אתה סתר לי? די ביסט א באהעלטעניש פאר מיר. דאס הייסט א מענטש קען האבן פלעצער זיך צו באהאלטן, איינער באהאלט זיך אין א ספר, איינער באהאלט זיך אין אין עסן, מענטשן קאמפארט איטינג, יא ער וויל אנטלויפן באהאלט ער זיך אין דעם. אתה סתר לי טייטש די די זאך וואס הייסט אתה, יא אתה הייסט די שכינה, אתה הייסט די הכרת השכינה וואס האט, איז א פלאץ ווי איך באהאלט זיך. אזוי ווי א בית, אזוי ווי א, ממש קען מען דאך עס פילן אזוי ווי כנפיים וואס נעמען ארום א מענטש, אזוי ווי א סוכה וואס נעמט ארום א מענטש, סוכה איז טאקע דא חג הסוכות, אבער ס'איז דא א גאנצע יאר, א גאנצע יאר זאגט מען בצל כנפיך תסתירני, דאס הייסט דו זאלסט מאכן א סוכה, הפורס סוכת שלום עלינו, די אייבערשטער מאכט דארפן א סוכה, און מען דארף אריינגיין אין די סוכה, אזוי ווי ווען מען גייט אין די מדבר זענען די אידן געגאנגען אין א מקום, מדבר הייסט א מקום סכנה, א מקום וואס איז דא אסאך קליפות, נחש שרף ועקרב. דאן גייט מען אין סוכות אין ענני הכבוד אין סוכות די סוכות דאס הייסט מען גייט אריין מער פנימיות גייט אריין אין אהבה מסתתרת מען גייט אריין עס איז טאקע א הסתר עס איז טאקע א מקום וואס מען דארף מען דארף אריין גיין אין די הסתר מען דארף זיך פארמאכן די זיך פארמאכטקייט די די נישט און עס איז באמת אזוי כפשוטו ממש ווען מען טרעפט זיך מיט מענטשן אזוי איז די טבע אז מען על פי רוב חוץ אויב איינער האט ממש א חבורה אזוי ווי די חבורה פון די זוהר אז זיי קענען רעדן איינער מיט די צווייטע. דברי הלב, דברי האמת. באופן כללי, ס'מאכט א מענטש זאל קוקן אויף זיך חיצוניות'דיג, דאס איז דער פאקט. און דער פאקט איז, ווען מען פארמאכט זיך אפילו מ'איז מיט די משפחה און אזוי ווייטער, ס'ברענגט א געוויסע פנימיות, מ'דארף זיך, ס'הייסט, ס'איז מגלה, יא, ס'מאכט מער נוכח, ס'מאכט מער נוכח די פנימיות, די וואס א מענטש טראכט, וואס דו טראכסט פאר זיך, נישט וואס דו זאגסט פאר יענעם. וואס דו פילסט פאר זיך נישט וואס דו פילסט פאר יענעם וואס דו מאכסט דיך פאר יענעם און דאס איז דאס איז ממש די הצלה פון די מגיפה סדא אזוי ווי איך זאג ס'קען זיין אז מ'זאל מ'מעג מאריך זיין נאך איין טאג ווען אויב בסייעתא דשמיא זאל אוועק גיין אדער מ'עט מקיל זיין מ'עט זאגן מ'מעג ארויס גיין איינער וואס איז עובד השם וואס ער לערנט על פי נסתר דאס הייסט ער איז א מקובל ער לערנט זוהר זאגט ער יא אבער איך האב נאכנישט געענדיגט מיין פנימיות'דיגע מדריגה פון דעם יא ס'איז טאקע די וויירוס איז איין זאך, אבער ס'דאך דא די זעלבע זאך, די זעלבע נקודה פון וויירוס איז דאך דא אין עולם הפנימי, פונקט די זעלבע זאך. און דארט איז דא אזא זאך אז מ'איז געווען צו חיצוניות'דיג, און דארט קלעבט זיך צוזאם, און פון דעם קומט די קליפה, די קליפה אליינס הייסט דאך חיצוני, דאס איז דאך די גדר פון קליפה איז די גדר אז עס איז חיצוני. און כדי ניצול צו ווערן פון דעם דארף מען מאכן די תיקון הפנימי, דארף מען ווערן מער פנימי, דארף מען אריינגיין בא בחדריך, אריינגיין אינעווייניג, און און דאס דארף מען טון, ס'וועט קענען האבן אפילו א אנדערע סדר פאר זיך, עס קען נעמען נאך צען, נאך צוויי וואכן נאכדעם וואס די חיצוניות ווערט מתוקן דארף מען דאך מתקן זיין באמת די זעלבע זאך בפנימיות, דאס איז על פי קבלה על פי זוהר וואס איז די ענין פאר דעם דארף מען זיך מרחק זיין פון א נדה, פאר דעם דארף מען זיך מרחק זיין פון א מצורע, דאס איז אלעס די זעלבע ענין בחיצוניות ובפנימיות, עס איז דא כוחות הדין, כוחות הרע וואס מען דארף זיך באהאלטן פון זיי, און ווי באהאלט מען זיך פון זיי אין דעם. אטא סייסערלי.